לזכות ישראל הלוי בן קרן דפנה שיחי' ברסלינגער ליום ההולדת שלו ד' אלול. ב' חלקים משיחת ו' תשרי תשמ ה.
וכאן המקום להזכיר, אז ס'איז דאך דא וואס מצד חשך הגלות איז מען מהפך חשך לאור און אור לחשך, ביז וואנעט איז עס ארויסגעקומען? א בלבול וואס אינגאנצן היפך פון שכל הישר און היפך פון אמת, אז כאילו אז על פי תורה איז דא א אי שוויון, נישט גלייכקייט, צווישן מענער און פרויען, ועד כדי כך אז מען האט אויפגעשטעלט א גאנצע באוועגונג אז ס'דארף באפרייען די פרויען. און מ'האט זיך גענומען צו אזוינע עניינים וואס זיי זענען היפך התורה, מיוסד כביכול, אז וויבאלד אז ס'דארף זיין אהבת ישראל, און ס'דארף זיין א שוויון צווישן יעדע מענטשן, וואס יעדע מענטש איז נברא בצלם אלוקים, ממילא טאר מען ניט אנרירן דעם כבוד פון נשים לגבי דעם כבוד פון אנשים. וואס איז דערפון ארויס? די גרעסטע אראפגעפאלנקייט וואס מען זעט ביי א מענטשן ווען ער באטראכט זיך אליין אז ער איז נידעריגער פון א צווייטן מענטשן, און דורך וואס קען ער צוקומען צו זיין שלימות ווען ער וועט מחקה זיין ווען ער וועט נאכמאכן. און זיך יאגן און מלחמה האבן אז ער זאל זיין לכל הפחות און ענליך צו די צווייטן מענטשן וואס תורה האט דאס באווארנט און האט געזאגט א לא ילבש גבר שמלת אישה און די זעלבע זאך א אישה טאר ניט אנטאן קיין שמלת גבר ווארום יעדערער האט זיך זיין גרעסטע שטאנד און זיין גרעסטע שליחות אין ענייני העולם, על אחת כמה וכמה אין ענייני התורה, און דער אייבישטער האט אזוי קובע געווען און האט געזאגט אז די שלימות און די העכסטע דערגרייכונג פון א גבר וועט זיין ניט ווען ער וועט נאכמאכן א שמלת אישה, אנטון א שמלת אישה, ועל דרך זה בנוגע לנשים. אז זייער גרעסטע שלימות איז ווען זיי וועלן זיין נשים ווי נשים דארפן זיין, ניט נאכלויפן און צוקוקן זיך ווי אזוי פירן זיך מענער, אזוי דארפן זיי זיך אויכעט אזוי פירן. וואס כאמור, די גרעסטע געפאלנקייט, דער גרעסטער העדר אין הכרת ערך עצמי וואס ס'קען זיין ביי א מענטשן, איז ווען ער יאגט זיך און האט מלחמה דערפאר, אז מען זאל אים צולאזן ער זאל קענען נאכמאכן א צווייטן מענטשן, וואס דאס געפינט מען כאמור אז מען האט געמאכט פון אור חשך און פון חשך אור, אט דאס וואס תורה האט אפגעגעבן פרויען, די גרעסטע זאך וואס ס'קען זיין. וואס די גרעסטע זאך וואס איז דא ביי גוי קדוש און בנוגע צו תורה ציווה לנו משה, אז פון דעם דור וואס איז געווען ביי מתן תורה זאל צוקומען א דור וואס וועט גיין אין די זעלבע וועגן, און דערנאך פון דעם צווייטן דור זאל צוקומען א דריטער דור וואס איז טענה'ט זיך, ווי אזוי קען זיין א דור. לאחרי דעם דור וואס איז געשטאנען ביי מתן תורה מוז מען אנקומען צו פרויען, און ניט נאר מען מוז צו זיי אנקומען, זיי האבן באקומען די הייליגע שליחות אז זאל זיין א המשך פון דעם דור פון מתן תורה דארף זיין דער פרו ורבו, אן וועמען הענגט עס אפ, הענגט עס אפ בעיקר אן פרויען.

א עיקר פאר דעם גאנצן קיום העולם, אנהייבנדיג פון קיום פון דעם אידישן פאלק, וואס אן דערויף איז תלוי דער קיום התורה, ווארום תורה לא בשמים היא, זי איז געגעבן געווארן דווקא בארץ דא למטה, און ס'דארף זיין איינע פון די ערשטע מצוות, ושננתם לבניך, ביז בפשטות א פשוט שבפשוטים זעט דאס, און ניט אידן זעען דאס, אז פרויען האבן באקומען די גרעסטע שליחות און די הייליגסטע שליחות וואס ס'קען זיין, אז זיי זיינען די וואס פארנעמען זיך און זיינען עסוק בזה תשעה ירחי עיבור, ניט קוקנדיק אויף די שוועריקייטן וואָס זיינען דערמיט פאַרבונדן, איז מלכותו ברצון קיבלו עליהם, טוען זיי דאָס מתוך עונג, און ווייסן דעם אמת, אַז זיי דערגרייכן דאָדורך די אייגענע שלימות, און קיין אַנדערער, ווי גרויס ער זאָל ניט זיין, קאָן דאָס ניט טאָן, דערפאַר וואָס דאָס האָט דער אייבערשטער אָנפאַרטרויעט. בכחו ובחכמתו וברצונו מער ניט ווי צו פרויען, און דערפאר אז ס'קומט צו גיין א פרוי און בייט עס איבער און הייבט אן מאכן חשבונות אז זי דארף זיין א פרוי וואס זי קען פארדינען געלט און קען זיך מאכן א שם בפני עצמה, און מילוי תכליתה העיקרי והפנימי. און א עיקר פאר דעם גאנצן פאלק און פאר דער גאנצער וועלט, אט דאס לייגט מען אפ לכשאפנה, בשעת זי וועט דערגרייכן די אלע טפל'דיגע זאכן, און דערנאך וועט זי נאך האבן כח און וועט נאך האבן צייט, און דער אייבישטער וועט איר וועלן געבן די ברכה, אט דעמאלט וועט זי אנהויבן טראכטן און פלאנירן. ווען דארף מען האבן א קינד און וויפיל דארף מען אים האבן און ווי אזוי דארף מען אים האבן וכו', אויף וואס בייט מען איבער דעם ענין הכי עיקרי וענין הכי פנימי, בייט מען דאס איבער אויף עניינים וואס בערך זה האבן זיי לגמרי קיין תפיסת מקום ניט, נאר לויט דעם שכל פון נפש האלוקית, נאר לויטן שכל פון נפש השכלית, אפילו לויטן שכל פון נפש הבהמית, אפילו לויטן שכל פון עמי הארץ. בשעת מען האדעוועט טעכטער און מען וויל זיי איינרעדן חס ושלום אז זאלן וויסן זיין אז אין וואס איז באשטיין זייער שלימות, אז אזוי ווי דער ברודער איז א גוטער סוחר און א צווייטער ברודער איז פאר האט א שלימות אין אן אנדער מקצוע, איז צום אלעם ערשטן דארף זי פארגעסן אז זי איז א מיידל און האט אויף זיך א שליחות ווערן אן עקרת הבית, און עקרת הבית ווערט מען ניט בין לילה. דאס איז א זאך וואס מען דארף זיך דערצו גרייטן, דארף מען איינשטעלן דעם ענין החינוך פון א טאכטער, אז צום אלעמערשטן זאל זי וויסן זיין וועגן איר תפקידה העיקרי, חתונה האבן און פירן א אידישע הויז, און א הויז אין וועלכן ס'וועלן זיין בנים ובנות עוסקים בתורה ומצוות, און דער זן ומפרנס לכל. און ניט סתם זן ומפֿרנס לכּל, נאָר בטובֿו, בחן ובחסד וברחמים, איז אַ זיכערע זאַך, אַז ער שפּײַזט אַזוי פֿיל מיליאַרדן מענטשן אין דער וועלט, וועט ער שפּײַזן זיכער אָט אָט די קינדער, וואָס דער אייבערשטער וועט זיי בענטשן און ס'וועט קומען צו זיי אין הויז, און וועט זיי שפּײַזן מידו המלאה הפּתוחה הקדושה והרחבה. און די איירעדעניש אז אין וואס קומט די שלימות בשעת מ'וועט פועל זיין אז א מיידל זאל קענען עולה זיין לתורה, עלי' לתורה איז א געוואלדיגע זאך און ס'ווערט אנגערופן עליה, אנגערופן אזוי על פי שלחן ערוך, ניט מען מיינט נאר דאס וואס מען גייט ארויף די עטליכע טרעפלעך וואס במנהג ישראל. נישט דארט וואו מ'איז קורא בתורה טוט מען דאס אין א מקום גבוה פארקערט ווי ס'שטייט ביי א שליח ציבור און נאר עליה לתורה צום אלעמערשטן איז דאס אן עליה ברוחניות במילא איז דאס פארבונדן אויכעט מיט אן עליה בגשמיות האט אבער דער אייבישטער געזאגט אז פרויען דערגרייכן זייער שלימות נישט דורך עליה לתורה. און ניט דורך דערויף וואס זיי מאכן א מנין און זאגן ברכו וקדושה ס'איז טאקע ונקדשתי בתוך בני ישראל, און מען זאגט אז דאס איז א קידוש השם בכל העולמות כולם, וואס קידוש השם איז דאך כנגד כולם, ווי די גמרא אין מסיים אין מסכת יומא, וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט הכנה צו יום הכיפורים. אף על פי כן זאגט מען אז פרויען דארפן זיך דערמיט נישט פארנעמען, וויבאלד אז זיי דארפן זיך דערמיט נישט פארנעמען איז במילא טארן זיי זיך דערמיט נישט פארנעמען, און נישט חס ושלום דאס איז פארבונדן מיט א היפך פון ענין העליה, דאס איז דער היפך דערפון, זיי האבן זייער עליה דורך ניט עולה לתורה זיין. דורך ניט מאכן א מנין בפני עצמו און זאגן קדושה וברכו היפך רצון השם וואס ער האט געמאכט די תנאים און גדרים וואס הייסט ונקדשתי דארף זיין, און דורך וואס האבן זיי זייער עליה וואס בשעת א מאנסביל איז עולה לתורה שטייט זי כל כבודה בת מלך פנימה און ענטפערט אמן. און טראכט זיך אריין אין דעם ענין, טראכט זיך אויך אריין אין דעם אמיתית הענין, אז דאס וואס זי איז ניט עולה לתורה, איז דאס דערפאר וואס זי האט א שליחות מיוחדת, און א שליחות מיוחדת פון יעדער מענטשן אט דאס, אין דערויף באשטייט זיין שלימות, און אין דערויף באשטייט זיין עליה.